אונז האבן געזאגט אז ס'איז דא א הקדמה צו די תורה, די הקדמה אבער צוטיילט זיך אין עטליכע חלקים, מ'קען מאכן גרעסערע חלוקות און קלענערע חלוקות, די ערשטע חלוקה וואס מ'זעט זייער קלאר איז, ס'איז דא איין דרשה, הדברים אשר דיבר משה, טראכט איך אמאל דארף מען טייטשן אסאך דברים, ס'הייסט נישט אסאך ווערטער נאר אסאך אזוי ווי דרשות, מ'קען עס מ'קען עס רופן אזוי ווי די ספר הדרשות פון משה רבינו, ס'איז לאו דווקא איין לאנגע דרשה, קען זיין פארשידענע דרשות, מ'זעט זייער קלאר אז עס הייבט אן און ענדיגט כסדר. נישט אזוי קלאר צו מיך אז ס'איז איין לאנגע דרשה, ס'קען זיין ס'איז עטליכע דרשות, ס'קען אפילו זיין ס'איז געווען עטליכע צייטן מ'האט עס צוזאמגעלייגט צום סוף אויף איין גרויסע דרשה, מסתמא אפשר ארויסגענומען זאכן וואס זענען ממש דאבעלט אבער אזוי ווי מ'שרייבט היינט אזוי ווי א ספר דרשות פון איינעם. די ערשטע דרשה אדער אפשר די ערשטע, אפשר איז עס א הקדמה צו די גאנצע ספר, ס'האט א העדער, יא? ס'הייסט דא אלה הדברים, דאס איז אפשר אפשר באופן כללי אויף די גאנצע ספר אדער אויף אלע דרשות, קודם כל געבט מען אונז א העדער, מ'זאל וויסן ווי אונז זענען, קודם כל אונז זענען בעבר הירדן, במדבר, בערבה, נאך אסאך פרטים, מול סוף און אזוי ווייטער, די פשוטע טייטש איז דאס איז אלס די זעלבע פלאץ, אפשר נאך פלעצער וואס זענען געווען די דרשות אבער די רשב"ם זאגט פשוט טייטש אז דאס איז אלס סימנים אויף איין פלאץ, די תורה גיבט אסאך סימנים אויף די זעלבע פלאץ זאל נישט ווערן צומישט, דאס איז די דרך התורה. און ער לייגט אונז אראפ ווי זענען זיי אנגעקומען צו דא און ווי אונז זענען יעצט ס'הייסט אחד עשר יום מחורב בעצם די גאנצע דרשה גייט זיין וועגן די אחד עשר יום מחורב סאו ס'מאכט סענס אלס א הקדמה צו די דרשה און ער געבט אונז ער לאקאלאזירט אונז ער זאגט אונז ווי אונז זענען נישט נאר אזוי ווי אין פלאץ אזוי ווי במדבר בערבה אזוי ווייטער אויך אין צייט מ'רעדט יעצט די פערציגסטע יאר די עלעפטע חודש נאכדעם וואס מ'האט שוין גע געמאכט די מלחמה מיט סיחון און מיט עוג, אין עבר הירדן, דא הייבט אן משה לאמר אזוי, דא הייבט זיך אן משה רבינו'ס דרשות, און מיט מדריגות פון אסאך דרשות הייבט ער אן משה רבינו אזוי, השם אלוקינו, דאס הייבט אלעמאל אן אזוי ווי ער זאגט אין שירת האזיני, כי שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו, ער הייבט אלעמאל אן מיט דערמאנען שם השם, דא הייבט ער אן, יעצט די דרשה, מען קען עס אליינס צוטיילן אפשר אין צוויי פארטס, אבער די עיקר פארט ענדיגט זיך אין פרשת ואתחנן, דארט שטייט, דער סוף איז ונשב בגיא מול בית פעור, אזוי זייער קלאר, אחד עשר יום מחורב, און ער גייט אדורך די גאנצע סדר ה מ, די וועג אין די מדבר, ביז מען קומט אן, און נאכדעם זאגט ער ועתה ישראל, ס'הייסט דא אפאר מאל בעת ההיא, דעמאלטס איז געווען דאס, דעמאלטס איז געווען יענץ, און יעצט ווי האלט מען דא, ועתה ישראל, דעמאלטס גייט ער אריין אין א דרשה בעטן די עולם זאל פאלגן די תורה, נישט מאכן קיין עבודה זרה, לאפוקי בית פעור וואס מ'זעט קלאר אז ס'איז א זאך וואס עס שטערט אים דארט אין דעם דרשה, ער וויל מאכן זיכער מ'זאל נישט פארגעסן די יום אשר עמדת בחורב, זאל נישט דינען בית פעור און אזוי ווייטער. איז דאס איז די ערשטע, איך רוף די ערשטע דרשה פון משה רבינו, און די דרשה אליינס גייט אדורך פארשידענע זאכן, מען קען זאגן די עיקר, די עיקר מעסעדזש פון דעם איז, ער רעדט ארום ווי אזוי זיי זענען אנגעקומען דא, וואס איז פשט בעצם אז ער גייט נישט אריין אין ארץ ישראל, אז ס'האט גענומען אזוי לאנג די גאנצע וועג, און ער געבט זיי פון דעם זאל מען לערנען מוסר, ער זאגט נישט באמת מוסר דא, און די צווייטע דרשה וואס מ'זעט אין פרשת ואתחנן סוף ואתחנן עקב בעיקר לערנט ער מוסר פון וואס מען האט געזינדיגט דערמיט וואס מ'זאל עפעס לערנען דא זאגט ער נישט כמעט וואס וואס ער וויל פון דעם ער זאגט נאר אזוי איז עס זאלסט פארשטיין וויאזוי מ'איז דא אנגעקומען דער רמב"ן זאגט אז פון דעם לערנט מען אפשר אז די אייבערשטער איז מוחל מ'זאל נישט ווערן פארלוירן אפשר בעיקר לערנט מען פון דעם אז מ'זאל האבן חיזוק אזוי ווי ער איז מאריך אסאך מאל לאפוקי די חטא המרגלים ער געבט חיזוק פאר יהושע מ'זאל נישט מורא האבן הגם ס'איז גענומען די גאנצע וועג ס'קומט גיין די מכשולות מ'זאל האבן חיזוק מ'זאל גיין אין ארץ ישראל מ'זאל נישט זיך מורא האבן און אזוי ווייטער. דאן גייט ער אדורך אפאר זאכן, איך וועל מוזן זאגן די זאכן וואס שטייען אין די ערשטע פרק ווייל דא האלט מען אונז שנעל, די ערשטע זאך גייט ער אדורך דאס וואס מען האט געמאכט שופטים, עס זעט אויס דאס איז וויכטיג, פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל מען געדענקט אין די גאנצע ספר טראכט משה רבינו אז בעצם גייט ער שטארבן און ס'גייט בלייבן אנדערע שופטים וואס גייען אנדערע נביאים אנדערע מנהיגים וואס גייען פירן און פאלגן די הייסן די עולם טון נאך משה, זאגט ער שוין אז בעצם שוין אין די מדבר שוין גלייך האט מען געמאכט שופטים, ס'איז געווען ענק האבן אפילו געבעטן ותקרבון אלי. סארי עס שטייט נישט דא ענק האבן געבעטן. ער האט שוין ער האט געבעטן ותענו ותאמרו טוב הדבר כלומר ענק האבן אליינס מסכים זיך געווען אז ס'איז אז מ'דארף קען נישט אלעס אויף משה איז מילא אפילו אז משה גייט שטארבן נישט געפערליך אז ס'איז דא די ראשי שבטיכם און אזוי ווייטער און ער האט זיי געהייסן זיך פירן די משפטים ריכטיג אקעי דאס איז די ערשטע נקודה וויכטיגע זאך דארט איז אפשר כלול אפילו כל התורה כולה ואצוה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון קען זיין ס'מיינט אלע הלכות. און יעצט קומט ער אן צו די עיקר זאך, ער זאגט מ'איז שוין געקומען ווייטער, מ'איז שוין געקומען הר האמורי, מ'האט שוין געהאלטן ביים גיין אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען די מעשה מיט מרגלים ענק האבן מורא געהאט, און כ'האב ענק אנגעשריגן דעמאלטס אז ענק האבן נישט קיין אמונה, ענק דארף נעמען אמונה, און נאכדעם האבן ענק נאך שוין געטשעינדזשט ענקער מיינד און געגאנגען געמאכט די מעפילים, די קיצור הענין איז דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז די נושא פון די פרק, סטאפ דא בערך ווייניג. ער רעדט פון דעם, אז קודם די ענין פון די שופטים וואס האבן מסביר געווען, ער רעדט פון דעם וואס די אידן בעיקר דארט אין חטא המרגלים האבן מורא געהאט פון גיין צו ארץ ישראל, און דאס איז בעצם די חטא וואס ער וויל זיי מוכיח זיין אדער איך ווייס נישט צו מוכיח זיין ער וויל זיי ווייזן אז יעצט אויך זאלן נישט זאלן נישט מאכן די זעלבע מיסטעיק, אזוי ווי ער גייט זאגן נאכאמאל אז די. אונז האבן געזען פריער ביי די בני גד ובני ראובן האט ער שוין אנגעשריגן פאר די זעלבע טעות און ס'איז זייער וויכטיג אז באלד מען גייט יעצט אריין ארץ ישראל זאל מען נישט מאכן די טעות פון די מרגלים אין אנדערע ווערטער און מורא האבן פון גיין נאר מען זאל נישט מורא האבן און זאלסט פארשטיין אז וועגן דעם האט מען נענש געווארן מילא זאל מען זיך נישט אזוי פירן נאכאמאל. און דאס זאגט ער אז טאקע וועגן דעם איז ער אויך נישט אריין געגאנגען צו גם בי התאנף השם בגללכם וועגן די זעלבע סיבה מילא יהושע איז אותו חזק און דאס איז די די דרוש איז בעצם די אותו חזק פון יהושע